בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף ל, מ'הייבט אן דף ל עמוד א' די צווייטע שורה פון אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, השופך מים ברשות הרבים, איינער וואס גיסט וואסער אין א רשות הרבים, והוזק בהן אחר און א צווייטער ווערט ניזוק פון די וואסער, חייב בנזקו, איז דער וואס האט אויסגעגאסן די וואסער דארף צאלן אויפן היזק, די זעלבע זאך זאגט די משנה, המצניע את הקוץ ואת הזכוכית, איינער וואס באהאלט א דארן אדער א שטיקל גלאז אין א רשות הרבים, איז ווי מ'האט שוין זעהן טאמער איינער ווערט ניזוק פון דעם דארף מען באצאלן אויף דעם, און די זעלבע זאך והגודר את גדרו בקוצים, איינער וואס מאכט א גדר פון קוצים פון דערנער און א צווייטער ווערט ניזוק פון דעם, דארף מען אויך באצאלן, און די זעלבע זאך וגדר שנפל לרשות הרבים, סתם א גדר פון שטיינער וואס איז אריינגעפאלן אין רשות הרבים, והוזקו בהן אחרים, חייב בנזקן, איז אויף די אלע זאכן דארף מען באצאלן. זאגט די גמרא, האמיר געזען די משנה, השופך מים ברשות הרבים, דארף מען באצאלן. זאגט די גמרא אמר רב, לא שנו אלא דנטנפו כליו במים, אבל הוא עצמו פטור, קרקע עולם הזיקתו. פשט, רב זאגט דא די זעלבע זאך וואס מען האט געזען רב האט געזאגט דף כח עמוד ב' אויף די משנה דארט, אז דאס וואס שטייט דא אין די משנה אז מען דארף צאלן אויף די היזק פון די וואסער, רעדט זיך אז די וואסער האט שמוציג געמאכט די מענטש'ס בגדים, דעמאלטס דארף מען צאלן אויף די בגדים, אויף די היזק פון די בגדים. אבער טאמער א מענטש האט זיך אויסגעגליטשט אין וואסער, איז דא האלט רב דארף מען נישט באצאלן אויפן היזק. פארוואס? ווייל ווי מ'האט שוין געזען רב האלט אז ביי בור די חיוב פון בור איז להבלו ולא לחבטו, פשט ווען איינער כאפט א קלאפ פון די ערד נישט דאס איז די חיוב פון בור, נאר די הבל פונעם בור א מענטש גראבט א גריב ס'ווערט א הבל דארט אויף דעם איז מען חייב איז דא אויך טאמער איינער גליטשט זיך אויס אין וואסער איז מען אויך נישט חייב נאר טאמער די וואסער אליין איז מזיק נאר דעמאלטס איז מען חייב איז פאר דעם זאגט רב טאקע אז די וואסער אליין האט מזיק געווען די ניזוק'ס בגדים, איז פאר דעם דארף מען צאלן אויף די בגדים, יעצט ווי מ'האט שוין געזען דף כח, אז לכאורה די בגדים זענען דאך כלים, א בור איז פטור אויף כלים, וואס פשט דא איז מען חייב, איז מ'האט געזען, רב האלט אז בור ברשותו איז נישט קיין בור נאר ס'איז א תולדה פון שור, איז פאר דעם איז מען אויך חייב אויף כלים. פרעגט אבער די גמרא, אמר ליה רב הונא לרב, פרעגט אבער רב הונא צו רב, פארוואס דארפסטו מפרש זיין אז די משנה רעדט זיך ביי אן אופן אז נישט די מענטש אליין איז ניזוק געווארן, נאר זיין בגדים זענען ניזוק געווארן, לא יהא אלא כרפשו, פשט, די טבע איז א מענטש גיסט וואסער אין א רשות הרבים מישט זיך עס אויס מיט די ערד דארט און ס'ווערט א בלאטע איז בלאטע קען מזיק קען מזיק זיין א מענטש איז וואס דארפסטו זאגן אז זיינע כלים זענען שמוציג געווארן פון וואסער זיינע בגדים זענען נאס געווארן זאג אסאך בעסער אז די מענטש איז ניזוק געווארן פון בלאטע וואס דא איז נישט שייך קרקע עולם הזיקתו און ממילא העט מען זאגן אז ס'רעדט זיך פון היזק פון א מענטש נישט אויף היזק פון כלים זאגט רב צוריק ניין מי סברת דלא תמו מיא בדתמו מיא פשט ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס ס'איז נישט געווארן א בלאטע וואס רוב וואסער איז איינגעזאפט געווארן אין דר'ערד, און דערפאר האט רב מפרש געווען אז ס'רעדט זיך טאקע דא נישט פון א היזק פון א מענטש נאר ס'רעדט זיך פון א היזק פון בגדים, פרעגט יעצט אבער די גמרא ותרתי למה לי, לכאורה קומט אויב אזוי אויס אז אונז האמיר דא צוויי משניות וואס זאגן פחות או יותר די זעלבע זאך, מ'האט געזען א משנה דף כח, נשברה כדו ברשות הרבים והוחלק אחד במים חייב, און ווי רב האט מפרש געווען ס'רעדט זיך פון די בגדים, און דא ווייטער השופך מים ברשות הרבים, והוזק בהן אחר חייב זאגט רב ווייטער אז ס'רעדט זיך פון די בגדים, און וואס דארף מען צוויי משניות וואס זאגן די זעלבע זאך? זאגט די גמרא, חדא בימות החמה וחדא בימות הגשמים, מען דארף האבן צוויי משניות, ווייל איינס רעדט זיך פון די זומער, די אנדערע רעדט זיך פון די ווינטער, וואס אין די ווינטער איז דא א גרעסערע חידוש, ווייל אין די ווינטער מעג דאך א מענטש אויסגיסן זיין וואסער אין א רשות הרבים אין די זומער טאר מען דאס נישט טון ווייל די רשות הרבים איז ריין, אבער אין די ווינטער ס'איז סייווי שמוציג ווייל ס'רעגנט ס'שנייט, מעג א מענטש אויסגיסן זיין וואסער רשות הרבים פון דעסטוועגן זאגט רב טאמער דו האסט עס געטון און א מענטש איז ניזוק געווארן דארפסטו באצאלן אויפן היזק, דתניא, ברענגט טאקע די גמרא א ברייתא אז כל אלו שאמרו פותקין ביבותיהם וגורפין מערותיהם, פשט אפילו טאקע די חכמים האבן מתיר געווען אין די ווינטער אויסצוליידיגן אלע וואסערן ארויס אין רשות הרבים אריין, איז בימות החמה אין להם רשות בימות הגשמים יש להם רשות, ואף על פי שברשות אם הזיקו חייבין לשלם אפילו טאקע אין די ווינטער איז דא רשות דאס צו טון, פון דעסוועגן טאמער ס'האט מזיק געווען דארף מען באצאלן. זאגט די הייליגע גמרא, האט מען געזען די משנה ווייטער המצניע את הקוץ, און מ'האט געזען ווייטער אז איינער וואס איז גודר א גדר פון קוצים, ער נעמט ארום זיין פעלד מיט קוצים מיט דערנער, און א צווייטער איז ניזוק געווארן דארף מען באצאלן. זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא מפריח, אבל מצמצם לא, דאס איז נאר טאמער די קוצים שטעקן זיך ממש אריין אינעם רשות הרבים אריין, אבער טאמער די קוצים שטעקן זיך נישט אריין אין רשות הרבים, נאר א מענטש איז אריבער און ער איז בטעות האט ער זיך אריינגעריבן אין די וואנט, אין די קוץ, דעמאלטס דארף מען נישט באצאלן אויפן היזק, מאי טעמא פארוואס, מאי טעמא פטור, אמר רב אחא בריה דרב איקא, לפי שאין דרכן של בני אדם להתחכך בכתלים, ווייל ס'איז נישט די דרך א מענטש זאל זיך אריין רייבן א וואנט, נאר דו האסט זיך אריין געריבן איז דיין אייגענע שולד, און טאקע מען האט שוין געזען די גאנצע סוגיא אין די פריערדיגע בלאט. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא, המצניע קוצותיו וזכוכיותיו לתוך כותל של חברו, איינער וואס באהאלט זיינע קוצים, דערנער אדער שטיקלעך גלאז אין זיין חבר'ס וואנט, פשט לאמיר זאגן ראובן האט אזעלכע שטעכעדיגע זאכן, דערנער מיט גלעזעלעך, און ער באהאלט עס אין שמעון'ס וואנט, ובא בעל כותל וסתר כותלו, יעצט קומט שמעון און ער צוברעכט זיין וואנט ונפל לרשות הרבים, און די דערנערלעך, די גלעזעלעך פאלן אריין אין רשות הרבים, והזיקו און ס'איז מזיק, חייב המצניע, איז ראובן דארף באצאלן אויפן היזק, ראובן וואס ער האט באהאלטן די גלעזעלעך דא, ער דארף באצאלן אויפן היזק, נישט שמעון, וואס שמעון האט צענומען די וואנט, זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן, לא שנו אלא בכותל רעוע, די דין איז ביי א שוואכע וואנט, פשט, טאמער ראובן האט באהאלטן זיינע דערנער, זיינע גלעזעלעך, אין שמעון'ס וואנט, און שמעון'ס וואנט איז געווען א שוואכע וואנט, דא זאגט מען אז ראובן איז חייב, פארוואס? ווייל ראובן האט געדארפט האבן שכל, ראובן האט דאך געזען אז ס'איז א שוואכע וואנט, און ממילא האט ער געוואוסט אז שמעון גייט דא צענעמען זיין וואנט, איז דערפאר אז ראובן האט בכל זאת באהאלטן דא די שטעכעדיגע זאכן, איז ער אליין שולדיג, איז א פושע, דארף ראובן באצאלן, יעצט אויף שמעון קען מען נישט האבן קיין טענות, אפילו שמעון האט געזען אז אין די וואנט איז דא גלעזעלעך, איז שמעון מעג טון זיינס, שמעון קען זאגן צו ראובן דו האסט געזען דאס איז א שוואכע וואנט, איז איך מעג צונעמען מיין וואנט, דו האסט באהאלטן דא גלעזעלעך, דו באצאל אויפן היזק. אבל אבער זאגט רבי יוחנן בכותל בריא, ביי א גוטן וואנט, ביי א שטארקן וואנט, איז דא עס פארקערט, המצניע פטור, וחייב בעל הכותל, דא העט ראובן זיין פטור, און שמעון זיין חייב, ראובן העט זיין פטור, ווייל ס'האט אים נישט געדארפט בייפאלן אז שמעון גייט צונעמען די וואנט און שמעון איז חייב, ווייל ער ווייסט אויך אז קען זיין ס'ליגט דא באהאלטן קוצים, און אויב בכל זאת האט ער צונומען א געזונטע וואנט איז עס זיין שולד און ממילא דארף שמעון באצאלן. זאגט יעצט די גמרא אמר רבינא, זאגט רבינא, פון דאס אז ר' יוחנן האט מסביר געווען אז ביי א שוואכע וואנט איז ראובן חייב און שמעון פטור, אפילו שמעון האט געוואוסט אז ס'איז דא דא שטעכעדיגע זאכן, אבער פון דעסטוועגן זאגט מען אז ראובן איז דער פושע און שמעון מעג טון וואס ער האט צו טון, זאגט רבינא זאת אומרת זעהט מען דא אז המכסה בורו בדליו של חברו ובא בעל דלי ונטל דליו חייב בעל הבור, פשט וואס איז טאמער איינער גראבט אויף א גריב אין א רשות הרבים און ער וויל דאך נישט איבערלאזן דא א גריב דעקט ער עס צו מיט וואס דעקט ער עס צו פשט לאמיר זאגן ראובן האט געגראבן די גריב נעמט ער שמעון'ס דלי שמעון האט אזא דלי אזא כלי וואס ער שעפט מיט דעם וואסער נעמט ראובן שמעון'ס דלי און דעקט מיט דעם צו זיין בור. קומט שמעון, ער זוכט זיין דלי, אה! ער האט געטראפן דעם דלי, ס'ליגט אויף א בור. איז שמעון נעמט צו די דלי. איז ווער איז חייב דא אויף די היזקות אינעם בור? איז לכאורה וואלט מען געקענט אפשר זאגן שמעון, ווייל שמעון האט אויפגעדעקט די גרוב. זאגט רבינא ניין, דא זעט מען אז ס'איז נישט אזוי. דא זעט מען אז ראובן איז דער וואס איז חייב. פארוואס? ווייל ראובן איז די פושע. דו ראובן האסט געוואוסט גאנץ גוט אז ס'איז נישט דיין דלי, און אז שמעון קען נעמען זיין דלי, און במילא שמעון מעג טון וואס ער האט צו טון. שמעון מעג טאקע נעמען זיין דלי און ראובן בלייבט חייב, זאגט די גמרא פשיטא, פארשטייט זיך ס'איז א גוטע משל צו דאס וואס אונז האמיר געזען, וואס די חידוש דא? זאגט די גמרא ניין, די חידוש איז מהו דתימא כ'וואלט ווען געמיינט אז התם הוא דלא הוה ידע ליה דלודעיה, אבל הכא דידע ליה הוה ליה לאודועיה, קא משמע לן, פשט ווען איך וואלט נאר געהאט די מימרא פון רבי יוחנן ביי א כותל רעוע וואלט איך געזאגט יא, דער ציור פון די כותל רעוע רעדט זיך אז שמעון קומט אן צו זיין כותל רעוע וויל עס צונעמען, ער זעט דא גלעזעלעך מיט שפענדעלעך אבער ער ווייסט נישט ווער האט עס געלייגט, איז דא זאגט מען אז ווען שמעון צונעמט זיין וואנט איז שמעון נישט חייב, ווייל וואס ווילסטו פון אים, ער האט דאך נישט געוואוסט ווער האט געלייגט דא די גלעזעלעך מיט די שפענדעלעך, איז האט ער אים נישט געקענט באווארענען, אבער איך וואלט נאך אלץ געזאגט אז דארט ווי ער ווייסט יא אז ראובן איז דער וואס האט געלייגט דא די שפענדעלעך, און פון דעסטוועגן זאגט ער נישט פאר ראובן עס אוועקצונעמען, איז אפשר דא איז שמעון דער פושע, איז דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, פונעם ציור פונעם דלי, די ציור פון די דלי רעדט זיך דארט ווי די בעל הדלי ווייסט ווער האט געגראבן דעם גריב, און פון דעסטוועגן זעט מען אז מען האט נישט קיין טענה אויף דעם בעל הדלי, פארוואס האסטו נישט מודיע געווען פארן בעל הבור אז דו גייסט דא צונעמען די דלי, זעט מען טאקע אז עס איז נישט זיין אחריות, שמעון מעג טון וואס ער האט צו טון, און ראובן ראובן איז די פושע, און ממילא דארף ראובן צאלן אויף די היזקות. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, חסידים הראשונים היו מצניעין קוצותיהן וזכוכיותיהן בתוך שדותיהן, און מעמיקין להן שלשה טפחים כדי שלא יעכב המחרשה, פשט די אמאליגע חסידים פלעגן באהאלטן די דערנעלעך מיט די גלעזעלעך אין א פעלד מען האט עס באגראבן טיף טיף מער פון דריי טפחים אזוי אז אפילו ווען מען אקערט אויס די פעלד זאל זיך די אקער אייזן נישט אריין טשעפענען אין די גלעזעלעך און אין די שפענדעלעך און ווי די מפרשים לייגן צו אז בעצם ווי מען האט געזען מען קען עס באהאלטן אין א כותל בריא מען מעג באהאלטן אין א כותל בריא ווייל עס דארף נישט בייפאלן אז איינער גייט עס צונעמען פון דעסטוועגן די חסידים הראשונים האבן געוואלט באהאלטן זייער היזק אויף אן אופן וואס וועט זעכער קיינמאל נישט אויפגעדעקט ווערן און ממילא האט מען עס טיף טיף באגראבן, און די גמרא צייכנט טאקע צו, רב ששת, שדי להו בנורא, רב ששת האט געהאט א מנהג ער פלעג עס אריין ווארפן אין פייער אריין אלע זיינע מזיקין, רבא שדי להו בדגלת פלעג אריין ווארפן די שפענדעלעך מיט די גלעזעלעך אינעם נהר חידקל אינעם וואסער אריין, זאגט די גמרא, אמר רב יהודה, די גמרא פירט אויס, רב יהודה זאגט, האי מאן דבעי למהוי חסידא, איינער וואס וויל זיך אויפפירן ווי א חסיד וויל זיין א חסיד, איז לקיים מילי דנזיקין, זאל מדקדק זיין זיך פירן מיט. די זאכן וואס שטייט דא אין מסכת נזיקין מסכת נזיקין דאס איז בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא זאל מקפיד זיין אויף די אלע זאכן רבא אמר רבא זאגט מילי דאבות די זאכן וואס שטייט מסכת אבות ואמרי לה ס'איז דא וואס זאגן מילי דברכות ער זאל מקפיד זיין אויף הלכות ברכות און ווי די מהרשא צייכנט טאקע צו אז דאס איז מרמז אויף די דריי בחינות נזיקין איז בין אדם לחבירו אבות איז בין אדם לעצמו און ברכות איז בין אדם למקום, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, המוציא את תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים, איינער וואס טראגט ארויס זיין תבן זיין קש זיין שטרוי אינעם רשות הרבים אריין, כדי זאל ווערן דארט זבל, אזוי וועט עס זיין אין רשות הרבים, ס'וועט ליגן דארט, מענטשן וועלן טרעטן אויף דעם, ביז ס'וועט ווערן א געשמאקע זבל און ער וועט עס צוריק טראגן, און ער וועט באמיסטיגן זיין פעלד. איז נאכדעם וואס ער טראגט עס ארויס אין רשות הרבים, והוזק בהן אחר, איז א צווייטער ניזוק געווארן אין דעם, חייב בנזקו, דארף מען באצאלן אויפן היזק, און וכל הקודם בהן זכה, פשט היות וואס א מענטש האט נישט א רשות דאס צו טון, דו טארסט נישט לייגן דיינע זבלים אין רשות הרבים, און ממילא טאמער דו האסט עס יא געטון, איז קען ווער ס'וויל דאס נעמען און ער האט זוכה געווען אין דעם. פשט טאמער א מענטש לאזט איבער א היזק אין רשות הרבים קען יעדער דאס גיין צונעמען, רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, כל המקלקלין ברשות הרבים והזיקו חייבין לשלם, וכל הקודם בהן זכה, אז הוא הדין לגבי אלע מקלקלין, יעצט וואס קריגט זיך רבי שמעון בן גמליאל דא אויפן תנא קמא, איז איין מהלך אין די מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי שמעון בן גמליאל, וועלן מיר זעהן די גמרא, א צווייטע מהלך, זאגט דא רשי, אז מען קען אפשר זאגן אז די מחלוקת איז, דארט ווי א מענטש האט געהאט רשות, צו לייגן די זאכן אינדרויסן אין רשות הרבים, פשט תנא קמא האלט אז ווען זאגט מען מ'איז חייב אויף די היזקות און כל הקודם בהן זכה דאס איז דווקא ווען א מענטש האט געלייגט אין רשות הרבים אן קיין רשות, אבער מיט רשות דארט זאגט מען נישט אזוי רבי שמעון בן גמליאל האלט אפילו מיט רשות זאגט מען אויכעט אז מ'איז חייב אויף די היזקות און כל הקודם בהן זכה, על כל פנים פירט די משנה אויס ההופך את הגלל ברשות הרבים, איינער וואס טרעפט גלל דאס איז צואה פון א בהמה ברשות הרבים, און שפילט זיך ארום מיט דעם און רוקט עס פון איין פלאץ צום צווייטן, והוזק בהן אחר, חייב בנזקו, דארף צאלן אויפן היזק, און, ווי מען האט שוין געזען פריערדיגע בלאט, די צוויי וועגן ווי מען קען דא איינזעצן, אדער עס רעדט זיך אז דער מענטש האט צוריקגעלייגט די גלל די צואה פונקט ווי ער האט עס געטראפן, אבער האט אינזינען געהאט זוכה צו זיין אין דעם, און ממילא איז ער חייב אויפן היזק, אדער, אפילו אז ער האט נישט אינזינען געהאט זוכה זיין אין דעם טאמער האט עס אוועקגערוקט מער פון דריי טפחים, איז ער סיי ווי סיי חייב אויפן היזק, זאגט די הייליגע גמרא, לימא מתניתין, דלא כרבי יהודה לכאורה אונזער משנה שטימט נישט מיט רבי יהודה פארוואס ווייל דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי יהודה אומר, בשעת הוצאת זבלים, פשט ס'דא געוויסע צייטן אין יאר וואס דעמאלטס טראגן די מענטשן ארויס זייער זבל, דאס אויסארבעטן, איז אדם מוציא זבלו לרשות הרבים, מעג א מענטש ארויסטראגן זיין זבל לרשות הרבים וצוברו כל שלושים יום און מעג עס האלטן דארט דרייסיג טאג כדי שיהא נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה, כדי מענטשן זאלן טרעטן אויף דעם, שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ, ווייל דאס איז געווען איינע פון די תנאים וואס יהושע בן נון האט געמאכט מיט כלל ישראל ווען ער האט זיי איבערגעגעבן ארץ ישראל אז מענטשן האבן א רעכט ארויסצוטראגן זייער זבלים כדי דער ציבור זאל דאס אנטרעטן. יעצט אז מען זעט אז רבי יהודה האלט אז מען מעג דאס טון איז לכאורה פשט אז ווען א מענטש טוט עס דארף ער נישט באצאלן אויף די היזקות וואס געשעהן. איז דאס אנדערש ווי ביי אונזער משנה וואס ביי אונזער משנה האט מען געזעהן מען דארף יא צאלן. זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה אפילו תימא רבי יהודה מודה רבי יהודה שאם הזיק משלם מה שהזיק פשט רבי יהודה האלט מען מעג דאס טון אבער פון דעסטוועגן טאמער ס'איז מזיק דארף מען אוודאי באצאלן איי פרעגט די גמרא ווי קענסטו אזוי זאגן והתנן מיר האבן געלערנט אין א משנה די משנה זאגט דף ס ב אז טאמער איינער האט אנגעלאדן זיין גמל מיט פשתן און ער גייט אריבער א געשעפט און ס'איז דא דארט א לעכטל פון אינדרויסן און די לעכטל צינדט זיך אן כאפט אן דעם פשתן איז דעמאלטס טאמער ס'איז געשען א היזק דארף דער וואס האט ארויס געלייגט די לעכט ער דארף באצאלן אויפן היזק רבי יהודה אומר זאגט דארט רבי יהודה אז בנר חנוכה פטור מפני שהוא ברשות אז חנוכה טאמער ס'איז חנוכה לעכט דעמאלטס איז די בעל הנר פטור ווייל ער האט רשות דאס צו לייגן אינדרויסן און ממילא איז ער נישט חייב אויף אלע היזקות איז מאי לאו משום רשות בית דין לכאורה וואס מיינט רשות ווייל בית דין האט אים געגעבן רשות איז זעהט מען דא אז ברגע א מענטש האט רשות עפעס צו טוהן רשות פון בית דין דארף ער נישט צאלן אויף די היזקות, איז וויאזוי קענסטו זאגן אז רבי יהודה איז מודה אז אפילו א מענטש מעג ארויסטראגן די זבלים פון דעסטוועגן דארף ער צאלן אויף די היזקות, זאגט די גמרא לא, משום רשות מצוה, פשט דארט איז טאקע אנדערש, דארט ביי נר חנוכה איז דא א מצוה צו צינדן די נר חנוכה, אז ס'איז דא א מצוה איז מען אוודאי פטור אויף אלע היזקות, אבער די זבלים וואס א מענטש טראגט ארויס נישט קיין מצוה, א מענטש האט רשות דאס צו טון אבער ס'איז דאך נישט קיין מצוה, אז ס'איז נישט קיין מצוה דארף מען יא צאלן אויף די היזקות, דתניא אזוי ווי מען האט טאקע געלערנט רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצוה זעהט מען קלאר אז די נקודה דארט איז ווייל ס'איז א מצוה זאגט אבער די גמרא תא שמע פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא כל אלו שאמרו מותרין לקלקל ברשות הרבים אם הזיקו חייבין לשלם ורבי יהודה פוטר פשט די אלע אופנים וואס חכמים האבן געזאגט אז מען מעג ארויס טראגן זאכן רשות הרבים ווי מען האט שוין געזעהן אז אין די ווינטער מעג מען ארויס טראגן די שמוץ פון רשות יחיד צו רשות הרבים איז תנא קמא זאגט אז טאקע מען מעג עס ארויס טראגן אבער טאמער ס'געשעט א היזק דארף מען צאלן, רבי איד זאגט קלאר אז פטור, איז קענסטו מיר נישט יעצט זאגן א גאנצע פשעטל אז דאס איז וועגן ס'א מצוה, דא זעט מען קלאר אז אפילו ס'איז נישט קיין מצוה, ברגע וואס א מענטש האט רשות איז ער פטור פון אלע היזקות, איז לכאורה זעט מען אז אונזער משנה איז נישט ווי רבי יהודה, זאגט די גמרא ניין, אמר רב נחמן, זאגט רב נחמן מתניתין, שלא בשעת הוצאת זבלים, ורבי יהודה, פשט אונזער משנה רעדט זיך טאקע אין א צייט וואס ס'איז נישט די זמן ארויסצוטראגן זבלים, און אז ס'איז נישט די זמן האט א מענטש נישט רשות דאס צו טוהן און סתם איינער האט עס געטוהן אוודאי דארף מען צאלן אויף די היזקות רב אשי אמר, אן אנדערע תירוץ אז תבנו וקשו תנן משום דמשרקי פשט ביי אונזער משנה האט מען גערעדט פון תבן וקש פון שטרוי און ממילא זאגט רב אשי אז די היתר וואס רבי יהודה האט געזאגט אז מען מעג ארויסטראגן אינדרויסן און ווען מען טראגט ארויס אינדרויסן איז מען פטור אויף היזקות דאס איז זבל אליין, א מענטש טראגט ארויס זבל אליין וואס זבל איז נישט גליטשיג, איז דעמאלטס טאמער ס'איז געשען א היזק איז דארף ער נישט באצאלן ווייל אויף דעם איז דא רשות, אבער ארויסצוטראגן שטרוי וואס שטרוי איז גליטשיג דאס איז נישט דא קיין רשות, איז אז איינער טוט דאס איז ער חייב אויף די היזקות און דאס איז טאקע געשטאנען אין אונזער משנה. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה אז טאמער איינער טראגט ארויס זיין שטרוי אין רשות הרבים פשט איינער לייגט א תקלה אין רשות הרבים, האט די משנה געזאגט אז ער דארף צאלן אויף אלע היזקות און כל הקודם בהן זכה, יעדער קען זוכה זיין אין דעם פשט, לאמיר זאגן ראובן טראגט ארויס זיין שטרוי אין רשות הרבים, קען עס שמעון צונעמען, זאגט די גמרא אמר רב זאגט רב, בין בגופן בין בשבחן, פשט רב האלט אז שמעון קען צונעמען די גאנצע שטרוי אזוי ווי עס שטייט און גייט. סיי די שטרוי אליין און סיי די שבח פשט ווען מען טראגט ארויס שטרוי אינדרויסן און די ציבור טרעט עס אן ווערט דאך די שטרוי נשבח יעדן טאג ס'ווערט בעסער און בעסער איז לאמיר זאגן די ערשטע טאג וואס מען האט עס ארויסגעטראגן איז ווערט געווען הונדערט דאלער אבער צוביסלעך צוביסלעך איז ווערט געווען מער און מער ס'איז ווערט געווארן הונדערט צוואַנציק דאלער איז די רב האלט אז דער שמעון וואס כאפט דא צו די שטרוי קען נעמען דאס גאנצע וזעירי אמר זעירי זאגט ניין בשבחן אבל לא בגופן זעירי זאגט אז אויף די שבח וואס האט משביח געווען דאס אוודאי האט מען געקנס'עט ראובן, האסט נישט געהאט קיין רעכט דאס ארויסצולייגן, איז דאס פארלירסטו די צוואנציג דאלער וואס האט משביח געווען פארלירסטו, אבער די גוף אליין פארלירסטו נישט, און ממילא קען שמעון צונעמען די גאנצע מעשה, אבער יעצט איז ווערט הונדערט צוואנציג דאלער, הונדערט דארף ער צוריקגעבן פאר ראובן דאס איז די גוף, און די צוואנציג דאלער רווח קען ער האלטן פאר זיך. זאגט די גמרא במאי קמיפלגי, וואס די מחלוקת, איז רב סבר קנסו גופן משום שבחן, וזעירי סבר לא קנסו גופן משום שבחן פשט רב האלט אז טאקע די ארגינעלע קנס איז געווען אויף די שבח ווייל דאס האט דאס איז געווען באיסור אבער מ'האט שוין אויך געקנס'עט גופן אטו שבחן און זעירי זאגט ניין זעירי זאגט מ'האט נאר געקנס'עט אויפן שבח נישט אויפן גוף פרעגט די גמרא א קשיא אויף רב פון אונזער משנה מ'האט געזעהן אין אונזער משנה תנן ההופך את הגלל ברשות הרבים והוזק בהן אחר חייב בנזקו מען האט געזען סוף פון אונזער משנה אז טאמער איינער שפילט זיך ארום מיט גלל, ער הייבט אויף צואה פון איין פלאץ ער לייגט עס אויף א צווייטע פלאץ און ס'איז געשען א היזק, דארף מען באצאלן, ואילו כל הקודם זכה, לא קתני, שטייט נישט אין די משנה אז ווער ס'וויל קען זוכה זיין אין דעם, איי פארוואס? איז פשט אזוי, לויט זעירי, אז מען האט נאר געקנס'עט אויף שבח, נישט אויפן גוף, שטימט זייער גוט, ווייל גלל צואה ווערט נישט נשבח, און מילא ס'ווערט נישט נשבח האט מען נישט געקנס'עט, אבער לויט רב, אז מען האט געקנס'עט אויך דעם גוף, איז פארוואס זאל קיינער נישט קענען פשוט צונעמען דעם גלל און עס האלטן פאר זיך? זאגט טאקע די גמרא, תנא לרישא והוא הדין לסיפא, פשט דאס וואס איז געשטאנען אין די רישא כל הקודם בהן זכה גייט אויך ארויף אויפן סיפא. איי פרעגט די גמרא ווי קענסטו אזוי זאגן, והא תני עלה, מיר האבן געלערנט א ברייתא אויף אונזער משנה, אסורין משום גזל, פשט, די ברייתא זאגט קלאר לגבי די לעצטע ציור פון די משנה לגבי גלל אז אסורין משום גזל, איז קענסטו מיר נישט זאגן אז כל הקודם בהן זכה ווייל שטייט קלאר אין די ברייתא נישט אזוי אז מען קען עס נישט זוכה זיין אינעם גלל איז וואס איז פשט לויט רב פארוואס זאל מען נישט קענען זוכה זיין די גלל רב האלט אז מען קען נעמען דעם גאנצן גוף אפילו דארט וואו ס'איז נישט דא קיין שבח זאגט די גמרא כי קתני אסורין משום גזל אכולה מתניתין קאי לאותו שקדם וזכה פשט זאגט די גמרא האסט נישט פארשטאנען די ברייתא די ברייתא רעדט נישט אויף די לעצטע ציור פון די משנה נאר די ברייתא גייט ארויף אויף די גאנצע משנה און די ברייתא מיינט צו זאגן אסורין משום גזל אויף דעם מענטש וואס האט זוכה געווען פשט שמעון שמעון קען זוכה זיין אין אלעמען שמעון קען זוכה זיין אין גלל שמעון קען זוכה זיין אין די רישא אינעם שטרוי שמעון קען זוכה זיין אין אלעמען יעצט אז איינער וויל עס גנב'נען פון שמעון איז דא אויף דעם זאגט די ברייתא אסורין משום גזל פרעגט אבער די גמרא ס'איז זייער א מאדנע פשט והא לא קתני הכי למעשה ס'דא אן אנדערע ברייתא וואס דארט זעט מען קלאר נישט אזוי דארט זעט מען קלאר אז אסורין משום גזל מיינט אז מען קען נישט זוכה זיין אין דעם דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין די ברייתא המוציא תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים איינער וואס טראגט ארויס שטרוי אינדרויסן והוזק בהן אחר, חייב בנזקו, וכל הקודם בהן זכה, ומותר משום גזל. יעדער קען זוכה זיין, שמעון קען דאס נעמען, און ס'איז מותר משום גזל. וההופך את הגלל לרשות הרבים, אבער זאגט די ברייתא וואס טוט זיך מיט גלל? והוזק בהן אחר, חייב, ואסור משום גזל. זעט מען קלאר אז אסור משום גזל מיינט אז מ'קען נישט זוכה זיין אין דעם. איז וואס וועט רב זאגן? פארוואס זאל מען נישט קענען זוכה זיין אין דעם? רב האלט דאך מ'קען זוכה זיין אפילו אינעם גוף. ענטפערט די גמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, גלל קרמית, דבר שיש בו שבח קנסו גופו משום שבחו, דבר שאין בו שבח לא קנסו. פשט זאגט רב נחמן בר יצחק ס'איז נישט קיין קשיא. אוודאי האלט רב נארמאל מ'קען נעמען דעם גוף. אבער ווען קען מען נעמען דעם גוף? דארט וואו איז דא א שבח. דארט וואו איז דא א שבח האט מען גוזר געווען אויך אויפן גוף. אבער ביי אזא סארט זאך וואס איז נישט נשבח וואס ווערט קיינמאל נישט נשבח, ווי למשל גלל, איז דא האט מען אינגאנצן נישט געקנס'עט. און מילא דא איז אוודאי רב אויך מודה אז מען קען נישט נעמען דעם גוף, און מילא שטימט די משנה, און די זעלבע זאך די ברייתא שטימט אויך לויט רב, ווייל טאקע אסור משום גזל, מען קען נישט זוכה זיין אין קיין גלל, היות טאקע וואס ס'איז נישט דא קיין שבח. זאגט די גמרא ווייטער איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, לדברי האומר קנסו גופן משום שבחן, לאלתר קנסינן, או לכי מייתי שבחא קנסינן, פשט לויט רב אז מ'האט גוזר געווען אויף דעם גוף אלס די שבח, פשט נאכדעם וואס מ'האט גוזר געווען אויפן שבח האט מען שוין אויך גוזר געווען אויפן גוף, און די שאלה איז ווען האט מען גוזר געווען אויפן גוף? פון איין זייט קען מען זאגן אז גראד, פשט ברגע וואס א מענטש, ראובן, לייגט ארויס זיין תבן וקש ברשות הרבים, אפילו איידער ס'האט משביח געווען, קען שמעון שוין נעמען די גוף. אזוי קען מען זאגן אויף איין אופן, א צווייטע אופן קען מען זאגן ניין, אז נאר נאכדעם וואס ס'ווערט נשבח, יעצט קען שמעון נעמען דאס גאנצע, אבער פארדעם נישט, איז אזא איבעיא האבן די בני ישיבה געהאט. איז תא שמע, פרובירט די גמרא פושט זיין די איבעיא מדקאיירינן גלל, פון די גאנצע קשיא וואס אונז האבן א קשיא געפרעגט אויף רב פון גלל. פשט, פריערט האט מען געזען די גמרא האט א קשיא געפרעגט אויף רב, אז וויאזוי זאגט רב, אז מען קען זוכה זיין אפילו אינעם גוף, מען זעט דאך קלאר אין די משנה אז מען קען נישט זוכה זיין אין גלל, די זעלבע זאך זעט מען אין די ברייתא מען קען נישט זוכה זיין אין גלל, איז לויט רב אז מען קען זוכה זיין אין די גוף זאל מען אויך קענען זוכה זיין אין גלל, אזוי האט מען געפרעגט. יעצט אזוי, גאנץ גוט, טאמער רב האלט אז מען קען זוכה זיין אין א גוף אפילו פאר ס'איז דא א שבח, פארשטיי איך פארוואס די גמרא פרעגט פון גלל, ווייל גלל טאקע איז א זאך וואס גייט קיינמאל נישט משביח זיין, אבער רב האלט אז מען קען זוכה זיין אפילו פאר ס'איז דא א שבח. אבער טאמער רב'ס גאנצע מימרא איז נאר געווען נאכדעם וואס ס'איז דא א שבח, איז וואס איז געווען די קשיא פון גלל? גלל האמיר דאך געשמועסט קען נישט משביח זיין. איז לכאורה פון די קשיא אליין, פון דאס אליין אז מען האט געזען אז מען האט א קשיא געפרעגט אויף רב פון גלל, איז לכאורה א ראיה אז רב האט טאקע געזאגט זיין דין אפילו איידער ס'איז דא א שבח. זאגט די גמרא ניין, ווייל ותסברא כי איירינן גלל מקמי דלשני ר' נחמן, לבתר דשני ר' נחמן, מי איכא למירמי גלל כלל? פשט זאגט די גמרא אז יא, טאקע מען האט א קשיא געפרעגט פון גלל פאר ר' נחמן האט עס פארענטפערט, אבער נאכדעם וואס ר' נחמן האט עס פארענטפערט איז בכלל נישטא קיין קשיא, פשט אזוי, ארגינעל ווען רב האט געזאגט זיין דין האט מען טאקע ארגינעל געמיינט אז זיין דין איז אז מען קען נעמען די גוף אפילו איידער וואס איז משביח, און טאקע פארדעם האט מען א קשיא געפרעגט פון גלל, אבער נאכדעם וואס ר' נחמן בר יצחק האט געזאגט אז פון גלל איז נישט קיין קשיא, ווייל גלל איז א זאך וואס ווערט נישט נשבח און רב'ס גאנצע דין איז דווקא א זאך וואס ווערט יא נשבח, זעהט מען אז אלעס איז תלוי אינעם שבח, איז יעצט ווערט נתעורר די איבעיא, צו זאגט מען אז מען דארף בפועל האבן א שבח אדער אפילו פאר די שבח איז געקומען, היות וואס דאס איז א זאך וואס גייט משביח זיין, האט מען אים שוין געקנס'ט אז מען קען צונעמען די גוף, איז שוין איז די איבעיא בלייבט טאקע אן איבעיא, זאגט יעצט די גמרא, לימא כתנאי, לכאורה קען מען זאגן אז די מחלוקת צווישן רב און זעירי איז שוין א מחלוקת תנאים, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, שטר שכתוב בו ריבית, א שטר וואס מ'האט אריינגעשריבן דעם קלאר ריבית, שטייט קלאר אין די שטר אז דער בארגט פון יענעם און ער גייט דארפן צוריק צאלן ריבית, איז די דין איז קונסין אותו, ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית, דברי ר' מאיר, זאגט ר' מאיר איינער טוט אזא הארבע זאך קנס'ט מען אים, און דער לווה דארף נישט באצאלן פארן מלווה, נישט נאר די ריבית דארף ער נישט באצאלן נאר די קרן אויך נישט, די הלוואה אויך נישט, וחכמים אומרים, חכמים זאגן, גובה את הקרן, אבל לא את הריבית, די קרן דארף מען אוודאי באצאלן, די ריבית נישט, איז לכאורה קען מען זאגן לימא רב דאמר כר' מאיר, וזעירא דאמר כרבנן, לכאורה די מחלוקת רב און זעירא איז די זעלבע מחלוקת וואס מ'זעהט דארט, פשט רב וואס רב האלט אז מ'האט גוזר געווען אויפן גוף אלץ די שבח, איז דא אויך ער האלט ווי ר' מאיר אז מ'האט גוזר געווען דעם קרן אלץ די ריבית, און זעירא וואס זעירא האלט מ'האט נאר גוזר געווען דעם שבח נישט דעם גוף, ער האלט ווי די חכמים אז מ'האט נאר גוזר געווען אויפן ריבית נישט אויפן קרן. זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט תלוי הא בהא, אמר לך רב, ווייל רב קען זאגן, אנא דאמרי אפילו לרבנן, איך קען האלטן אויך ווי די חכמים, נאר עד כאן לא קאמרי רבנן התם, אלא קרן דבהיתרא. פשט, ביי א הלוואה, דארט זאגן די חכמים אז מ'האט נישט געקנס'עט די קרן, ווייל ווי נישט ווי, די קרן איז בהיתר, די ריבית איז די איסור. אבל הכא, אבער דא, קרן גופא קמזיק, די קרן אליין איז מזיק. איז דא קען זיין זענען די חכמים אויך מודה אז מען קנס'עט אים אויך אויפן קרן מען קנס'עט אויך אויף די שטרוי און שמעון קען צוכאפן פון ראובן די גאנצע שטרוי מיט די גאנצע שבח וזעירא אמר און די זעלבע זאך זעירא קען אויך זאגן וזעירא אמר לך אנא דאמרי אפילו לר' מאיר איך קען אויך האלטן כשיטת ר' מאיר נאר עד כאן לא קאמר ר' מאיר התם אלא דמשעת כתיבה דעבד ליה שומא, פשט, ברגע וואס דער מענטש שרייבט א שטר וואס אין די שטר שטייט ריבית, האט ער גראד עובר געווען אויף שומא, ער האט גראד עובר געווען אויפן איסור פון לא תשימון עליו נשך, איז פאר דעם דארט האלט ר' מאיר מ'קנס'עט דאס גאנצע די קרן מיט די ריבית, אבל הכא אבער דא מי יימר דמזיק, דא ווער זאגט ס'וועט ארויסקומען א היזק, פשט, ס'איז נאכנישט געשען קיין איסור ווילאנג איינער האט זיך נישט אויסגעגליטשט איז נאכנישט געשען קיין איסור, איז אז שמעון גייט און ער כאפט צו ראובן'ס קרן מיט די שבח איידער ס'איז געשען אן איסור, איז מהיכי תיתי אז מען לאט אים האלטן די קרן דא האלט אוודאי זעירא אז מען האט נישט געקנס'עט אויך דעם קרן נאר וואס דען זאגט די גמרא לימא כהני תנאי פון דעסטוועגן קען מען אפשר זאגן אז די מחלוקת רב און זעירא איז א מחלוקת פון אנדערע תנאים וועלכע תנאים איז גייען מיר דא זעהן א ברייתא וואס איז זייער דומה צו אונזער משנה שטייט אין די ברייתא המוציא תבנו וקשו לרשות הרבים לזבלים איינער וואס טראגט ארויס זיין שטרוי אינדרויסן לזבלים והוזק בהן אחר ס'איז געשען א נזק חייב בנזקו דארף מען צאלן אויפן נזק וכל הקודם בהן זכה און ווער ס'וויל קען זוכה זיין אין דעם, ואסורין משום גזל, די גמרא וועט זיך גראד שטעלן אז לכאורה איז עס א סתירה, האסט געזאגט כל הקודם בהן זכה וואס טייטש אסורין משום גזל, לאמיר שוין זעהן, דא זאגט די תנא קמא, רבי שמעון גמליאל אומר, רבי שמעון גמליאל זאגט, כל המקלקלין ברשות הרבים והזיקו חייבין לשלם, וכל הקודם בהן זכה, ומותרין משום גזל, רבי שמעון גמליאל זאגט, אז ס'איז מותר משום גזל, יעצט אזוי, פרעגט די גמרא די קשיא וואס מ'האט אויסגערעדט, הא גופא קשיא, אמרת פון איין זייט זאגט די תנא קמא, כל הקודם בהן זכה, והדר קאמר און גראד נאכדעם זאגט אסורין משום גזל ס'גייט דא פאר. אלא לאו, נאר וואס דען, לכאורה הכי קאמר, וכל הקודם בהן זכה, בשבחן, ואסורין משום גזל, אגופן, ואתא ר' שמעון גמליאל למימר, אפילו גופן נמי כל הקודם בהן זכה. פשט לכאורה איז פשט אזוי, תנא קמא האלט, ווי זעירא, אז מ'קען נעמען די שבח, נישט די גוף. פאר דעם זאגט דער תנא קמא וכל הקודם בהן זכה, מען קען זוכה זיין דעם שבח, אבער ואסורים משום גזל דאס איז דעם גוף, דער גוף קען מען נישט נעמען, דאס איז כשיטת זעירי. רבי שמעון גמליאל קריגט זיך, רבי שמעון גמליאל האלט, כל הקודם בהן זכה און מותרים משום גזל מען קען נעמען ביידע, סיי דער שבח און סיי דער גוף דאס איז כשיטת רב. יעצט, די מפרשים זענען מבאר אז בעצם וואס האט מען געדארפט גיין צום ברייתא, ביי אונזער משנה זעט מען אויך די מחלוקת, נאר וואס דען, אזוי ווי מען האט מסביר געווען די משנה, אין די משנה מוז מען נישט זאגן אז דאס איז די מחלוקת, ווייל אין די משנה שטייט נישט די ווערטער ואסורים משום גזל מותרים משום גזל, איז אין די משנה קען מען זאגן פשט אזוי ווי מ'האט געזען אין רש"י אז די פשט מחלוקת צווישן תנא קמא רבי שמעון גמליאל איז צו דארט ווי א מענטש האט ארויס געשטעלט זיינע זאכן ברשות צו מ'איז חייב אויף די היזקות צו נישט צו אויך דארט זאגט מען אז מ'איז חייב אויף די היזקות און כל הקודם בהן זכה צו נישט אבער דא אין די ברייתא וואס דא כאפט אן די תנא קמא א לשון ואסורים משום גזל און רבי שמעון בן גמליאל כאפט אן א לשון מותרים משום גזל זעהט מען דא קלאר אז דא ליגט באהאלטן א צווייטע מחלוקת און וואסער מחלוקת ליגט דא באהאלטן לכאורה די מחלוקת פון רב און זעירי, אז תנא קמא האלט כשיטת זעירי אז ואסורים משום גזל אז מען טאר נישט נעמען דעם גוף, און רבי שמעון בן גמליאל האלט מותרים משום גזל כשיטת רב אז מען מעג יא נעמען דעם גוף. זאגט די גמרא אזוי, לזעירי ודאי תנאי היא פשט לויט זעירי, איז אוודאי דא דא א מחלוקת תנאים, פשט זעירי האט נישט קיין שום וועג אין די וועלט ווי ער קען מסביר זיין זיין שיטה מיט די שיטה פון רבי שמעון בן גמליאל, זעירי האלט זיכער ווי די תנא קמא, און זעירי איז אוודאי מודה אז רבי שמעון בן גמליאל קריגט זיך דא. אבער לרב, מי לימא תנאי היא, איז דא דען א וועג אז רב זאל קענען פארענטפערן אז סיי די תנא קמא סיי רבי שמעון בן גמליאל ביידע האלטן ווי אים? זאגט די גמרא יא, אמר לך רב, א רב קען זאגן אז דכולי עלמא קנסו גופן משום שבחן, אז יעדער האלט ווי אים. איי וואס איז פשט פונעם תנא קמא? תנא קמא זאגט דאך ואסורים משום גזל, איז לכאורה משמע אז מען האט נאר געקנס'עט דעם שבח און נישט דעם גוף, איז אויף דעם זאגט רב, והכא, בהלכה ואין מורין כן קא מיפלגי, פשט די מחלוקת תנא קמא רבי שמעון גמליאל איז צו מען פסק'נט אזוי לכתחילה צו נישט. פשט רבי שמעון גמליאל האלט אז מען קנס'עט דעם גוף דעם שבח און מען פסק'נט אזוי לכתחילה. תנא קמא האלט אז אין אמת'ן אריין האט מען אוודאי געקנס'עט ביידע די גוף און די שבח. אבער ס'איז הלכה ואין מורין כן. פשט בדיעבד, טאמער יענער האט געכאפט דעם גוף מיטן שבח איז וואס ער האט געכאפט האט ער געכאפט. אבער אז מען גייט פרעגן א דיין וואס איז די דין? טאר מען נישט פסק'ענען אז יענער קען האלטן די גוף, איז דערפאר זאגט די תנא קמא אז ואסורים משום גזל אז מען קען נישט האלטן די גוף, אבער נישט ווייל ס'איז באמת אזוי, נאר ווייל ס'איז הלכה ואין מורין כן, די גמרא ברענגט טאקע א מחלוקת דאיתמר רב הונא אמר רב, הלכה ואין מורין כן, רב אדא בר אהבה אמר, הלכה מורין כן, פשט רב הונא אמר רב זאגט אז די הלכה איז טאקע מען האט געקנס'עט דעם גוף אויכעט אבער ואין מורין כן לכתחילה פסק'נט מען נישט אזוי, רב אדא בר אהבה זאגט אז מען פסק'נט לכתחילה יא אזוי, און דאס איז פשט פון די מחלוקת ביי אונזער משנה. איי פרעגט די גמרא, איני איז דען אזוי? והא רב הונא אפקר חושלי, רב הונא האט מפקיר געווען שעורים א מענטש האט גענומען אפגעשיילטע שעורים און עס געלייגט אין רשות הרבים זיך אויסטריקענען, און רב הונא האט געפסק'נט אז מען קען צוכאפן סיי די גוף און סיי די שבח. און די זעלבע זאך רב אדא בר אהבה, אפקר סליקוסתא, דאס איז אדער פסולת פון תמרים, אדער די זאץ פון תמרים ווען מען מאכט פון דעם ביער על כל פנים פירט די גמרא אויס די קשיא בשלמא רב אדא בר אהבה כשמעתיה רב אדא בר אהבה שטימט זייער גוט ווייל ער האט דאך געזאגט הלכה מורין כן אבער אלא רב הונא לימא הדר ביה רב הונא האט דאך געזאגט הלכה ואין מורין כן איז פארוואס האט רב הונא אים מפקיר געווען סיי גוף סיי א שבח ס'איז דאך אין מורין כן איז פארוואס האט ער געפסקנט לכתחילה אז ס'איז הפקר זאגט די גמרא, הנהו מותרין הוו, ווייל די מעשה דארט וואס איז געווען מיט ר' הונא מיט די שעורים, איז געווען אזעלכע מענטשן וואס מען האט זיי שוין באווארנט, בשעת דער מענטש האט ארויסגעלייגט די שעורים, האט מען אים אפאר מאל געווארנט ער זאל עס ארייננעמען, און ער האט עס נישט געטון, איז דא האט ר' הונא געזאגט מען קען צוכאפן די גוף מיט די שבח, אבער אלגעמיין האלט אוודאי ר' הונא אז הלכה ואין מורין כן.